שמואל א', פרק י"א, די היינטיגע פרק האבן אונז א נייע מעשה, דאס איז די ערשטע טעסט פון שאול'ס לידערשיפ אלס קעניג, און נאך די טעסט גייט מען טאקע זען אז די אפילו די מענטשן וואס האבן לכתחילה נישט מסכים געווען, זיי האבן געזאגט מה יושיענו זה, די פסוק רופט זיי בני בליעל, זיי זענען שוין מודה געווען אז שאול קען יא. די מעשה איז געשען אין יבש גלעד, יבש גלעד איז געווען א ישוב אין עבר הירדן, נעבן עמון, עמון איז דאך אויף יענע זייט, מזרח זייט פון ארץ ישראל, נחש מלך עמון איז געקומען לוחם זיין מיט יבש גלעד, און דער נחש איז געווען א גרויסע אכזר, האבן געקומען אנשי יבש און געזאגט, קום אונז גיין מאכן מיט דיך א ברית, קען אונז זיך מכניע זיין א ברית, מ'עט צאלן טעקס, מאכן מאכן עפעס א דיל, יעצט דו ווייסט וואס מיין דיל העט זיין? מ'עט דאך ענק אפשניידן יעדע אויסקראצן יעדע איינעמס רעכטע אויג, דאס העט זיין די דיל וואס איך געב פאר ענק. וואס האבן די זקני יבש געענטפערט? א ברירה האבן זיי געהאט און געזאגט ווייסטו וואס געב אונז אבער זיבן טעג אונז זאלן זוכן שלוחים גאנץ ארץ ישראל אפשר וועט אונז איינער קומען העלפן און נאכדעם וועלן אונז זיך ענטפערן, אינטערעסאנט דאס הייסט ער ווארט כאילו אויב ער קען פארוואס האקט ער זיי נישט יעצט אויס די אויגן? זעט אויס אדער האט ער געמיינט אז זיי האבן אים נישט ווער ס'זאל זיי העלפן אדער אפשר האט ער נישט געקענט, מ'דארף טראכטן. איז ביזדערווייל זענען טאקע די שלוחים ארומגעגאנגען אנגעקומען אין גבעת שאול דארט ווי שאול וואוינט, און זיי האבן פארציילט די שרעקליכע מעשה וואס דער מלך נחש מלך עמון סטראשעט זיי, און זיי אלע געוויינט, און שאול קומט אהיים פון פעלד, אינטערעסאנט פריער א פרק צוריק האבן אים שוין מושח געווען אלס מלך און אלעס, אבער מיטאמאל ער ארבעט נאך אין פעלד מיט זיינע מיט זיין בקר און ער הערט אז די עולם וויינט און ער גייט פרעגט זיי וואס וויינען זיי? און זיי האבן פארציילט די מעשה, ותצלח רוח אלהים על שאול, זייער ענליך צו וואס מ'האלט אין ספר שופטים אלעמאל וואס ס'קומט א רוח אלהים, אזוי ווי מיר האבן געלערנט פריער, וועגן ווען שאול איז געווארן דער מלך, קומט א רוח און ער זאגט, וואס איז דאס? ער האט זיך מורא'דיג גערעגט, וואס האט ער געטון? ער האט גענומען די צמד בקר, די צוויי בקר וואס מ'איז חורש מיט זיי, ער האט צעשניטן, ארומגעשיקט אין גאנץ ארץ ישראל, געזאגט, ווער עס וועט נישט קומען מיט נאך שאול און נאך נאך שמואל דער וועט נישט מיטקומען מיט אונז אין מלחמה אזוי וועט מען טון מען וועט צושניידן זיין בקר ווייל זיינס האט ער שוין צושניטן כאילו ער האט זיך אינגאנצן איבערגעגעבן פאר די מלחמה אבער יעדע איינער סטראשעט א גאר קלארע סטראשע מען מוז קומען אונטער שאול און שמואל'ס הנהגה מען גייט מאכן א מלחמה מיט דעם מלך עמון טאקע אזוי האבן זיי זיך געטון ויפל פחד השם על העם די עולם האט זיך צעשראקן אפשר פחד השם זיי האבן געכאפט אז עס איז טאקע ריכטיג אזוי צו טון מען דארף העלפן אונזערע ברודער אין יבש גלעד און האבן זיך געטראפן אין בזק, בזק איז בפשטות א פלאץ, דארט איז געווען דריי הונדרעט טויזנט אידן, דרייסיג טויזנט פון יהודה, האבן זיי געשיקט צוריק די שלוחים פאר יבש גלעד און זאגט קוקט מארגן זאגטס פאר זיי מארגן קומט ענקער ישועה, זעט אויס נאך געווען די זיבן טעג, די אנשי יבש האבן געהערט די שליחות, האבן זיך מורא'דיג געפריידט, האבן זיי געגאנגען געשליקט א שליח צוריק פאר נחש מלך עמון, זאגט יא מארגן ווייסט וואס מארגן קומען אונז ארויס צו ענק, קענטס עטס אויסהאקן די אויגן און עטס טוהן הטוב בעיניכם, און זיי האבן נישט אויסגעזאגט אז זיי האבן געטראפן איינער זאל זיי טאקע העלפן. און אזוי איז טאקע געשען מארגן אינדערפרי נעמט שאול די עולם זיי האבן געמאכט זיך אזא דריי ראשים ס'הייסט דריי אזוי ווי קאלומס יא מ'האט געכאפט יבש גלעד פון דריי זייטן מ'זאל נישט קענען אנטלויפן שוין פארטאגס זענען זיי געקומען און זיי האבן געהאט ויכו את עמון עד חום היום ס'האט די גאנצע טאג ביז נאכמיטאג ביז ס'איז געווארן הייס האבן זיי געשלאגן עמון אויסגעפירט די מלחמה און ס'איז נישט געבליבן די פסוק זאגט נשארו בם שניים יחד צוויי עמון מענטשן זענען נישט געבליבן צוזאמען ס'הייסט אלע זענען זיך צולאפן צו יעדע זייט נישט געבליבן פון די מחנה עמון גארנישט איז דאס איז געווען א גרויסע נצחון ערשטע נצחון שמואל האט אויסגעפירט האט אוועקגעשיקט עמון פון יבש גלעד וואס פארדעם זעט מען ווי פארלוירן זיי זענען געווען זיי זענען אפילו געווען גרייט האבן נישט געהאט קיין ברירה צו לאזן עמון זיי אויסהאקן זייער רעכטע אויג ווייל ס'איז ממש נישט געווען וואס צו טון און יעצט נאך שאול האט ארגאניזירט די עולם זאל אלע זיך העלפן איז ממש געווען א גרויסע ישועה איז יעצט האבן די עולם געגאנגען צו שמואל און געזאגט לאמיר נעמען מי האומר שמואל שאול ימלוך עלינו, דאס הייסט ווער עס האט געזאגט שאול ימלוך עלינו, זאגן צו זיי בלשון בתמיה, ווער איז, ס'האט געווען מענטשן וואס האבן געזאגט פריער שאול גייט זיין דער קעניג, ווער איז ער, ער קען עפעס? לאמיר נעמען יענע מענטשן לאמיר זיי הרג'נען, מורדים במלכות, נישט קיין נארמאלע זאך, און שאול ווייטער אזוי ווי מען זעט א גאנצע צייט פירט זיך מיט א מורא'דיגע עניוות מיט א מורא'דיגע שפלות, ער זאגט ניין מען גייט נישט קיינעם הרג'נען, פארוואס כי היום עשה השם תשועה בישראל, לאמיר זיך פרייען די אייבערשטער האט אונז געהאלפן די אייבערשטער האט אונז געראטעוועט, וואס הרג'נט מען מענטשן, ס'נישט קיין זאך. וואס יא? לאמיר האט ער געזאגט לכו ונלכה הגלגל לאמיר גיין אין גלגל האבן מיר שוין געלערנט פריער אז מ'גייט גיין אין גלגל דארט מאכן די מלוכה נחדש שם המלוכה לאמיר איבערפרישן די מלוכה ס'האט שוין געווען בעצם אין מצפה האט מען שוין געקרוינט שאול א קעניג אויף ישראל זעהסט דאך אויס דעמאלטס האבן נישט יעדע איינער מסכים געווען ס'איז געווען מתנגדים יעצט אז ס'איז נישטא קיין מתנגדים לאמיר גיין אין גלגל און איבערפרישן מאכן נאכאמאל א הכתרה אזוי האבן זיי געטון, זיי זענען געגאנגען אין גלגל, ממליך געווען שאול לפני השם בגלגל, דארט אין גלגל, אין פראנט פון די אייבערשטער, אין פראנט פון די במה וואס איז געווען דארט, אדער בכלל ווי ס'איז, שטעלט זיך צוזאם אלע אידן הייסט לפני השם, און געמאכט זבחים, שלמים, און מ'האט זיך מורא'דיג געפרייט, סיי סיי אויף די נצחון המלחמה, מסתמא געברענגט קרבן תודות אויף די נצחון, און סיי אז מ'האט א מלך, און דער מלך איז טאקע גוט.